זייט צוויי, קאסעט פֿינף. דענסמאל איז מאטקע געקומען צו זיך. ער האט אויסגעזוכט דאס פעקל וואס קאנאריק האט געטראגן אויף די פלייצעס ווען מאטקע איז אים אונטערן ארעם באפאלן, געגעבן עס מארין צו האלטן. דערנאך האט ער אנגענומען קאנאריקן ביי א פוס און צוגעשלעפט אים צום טייכל. דארט האט ער אים באזוכט. ער האט גארנישט געפונען. ער האט אים אפגעבונדן דאס טוך פון פנים געמאטערט זיך ניט אַרײַנצוקוקן אים אין פּנים אַרײַן, האָט אים אויפֿגעריסן דאָס העמד, אויפֿן לײַב אָנגעבונדן האָט קאַנאַריק געהאַט אַ זעקל, אין וועלכן עס איז געלעגן פּאַפּירגעלט און אַ פּאַס, אײַנגעוויקלט אין אַ שטיקל פּאַפּיר. אויפֿן פּאַס האָט מאָטקע זיך מער געפֿרייט ווי אויפֿן געלט. ער האָט אויסגעזוכט די שטיינער, וואָס ער האָט אָנגעגרייט נאָך פֿון פֿאַרנאַכט, אַרומגעבונדן קאַנאַריקן מיט מאריס טוך, און אריינגעשטופט די שטיינער אין טוך אריין, האט ער אים אריינגעקויקעלט אין וואסער אריין צווישן געמויזעכץ, און קאנאריק איז פארשוואונדן פון דער וועלט. אפגעוואשן זיך ביים וואסער, האט ער באפוילן דער מויד זי זאל זיך אויך גוט ארומוואשן אין וואסער. דערנאך האט ער אויסגעטאן זיין צעריסענעם ראק מיט די שטיוול, געמאכט דערויס א פעקל, אנגעלייגט מיט שטיינער און אריינגעלאזט אין וואסער. אין קאנאריק'ס פאק האט ער געפונען זיינע נייע שטיוול מיט די לאקירטע כאלעוועס וואס קאנאריק האט פון אים אראפגעצויגן אין שענק, און קאנאריק'ס נייעם אנצוג. ער האט זיך אויסגעפוצט אין דעם שפיגל פון דעם שטערן באלויכטענעם וואסער וואו קאנאריק איז געלעגן. האָט זיך אָנגעטאָן קאַנאַריקס נײַעם אָנצוג, די סאַמעט־רױטע אױסגעשניטענע װעסט, און אָנגעהאָנגען זיך זײַן זײגער מיט דער גרױסער זילבערנער זעלנערישער קעט. אַז מאָטקע איז שױן געװען אָנגעטאָן, האָט ער גענומען נאָך אַ פּאָר שװערע שטײנער און אַרײַנגעלאָזט אין װאַסער אױף דעם אָרט, װוּ קאַנאַריק איז געלעגן, גענומען קאַנאַריקס פּאַק אױף די פּלײצעס, די מויד ביי דער האנט און איז געגאנגען. זאלסט געדענקען אז איך הייס מאיר אהרן קאנאריק און אזוי זאלסטו מיך רופן שטענדיג, דו הערסט? זאלסט ניט פארגעסן, האט מאטקע געזאגט דער מויד שטרענג. און איך הייס חנה דבורה זילבערשטיין, וואס? פון ווען? קאנאריק האט מיר געקויפט א פאס פון די קאטערינאזשעס און האט מיר אים היינט געגעבן ווען איך בין אוועק מיט אים, געדענק, דאס איז גוט. די נאכט איז געווען א קאלטע, און מארי האט גארניט געהאט אויף זיך ווי נאר איר לייכט טולענעם קאפטנדל און א קליידל אויפן נאקעטן לייב. עס איז איר קאַלט געװען. זי האָט די גאַנצע צײַט געקוקט מיט בענקענדיקע און באַגערנדיקע בליקן אױף מאָטקען. זי האָט געפֿילט דאָס באַדערפֿעניש צו װערן אַרומגענומען, צוגעדריקט פֿון די שטאַרקע װאַרעמע אָרעמס, װאָס עס האָט איבער זײ ערשט גערונען מענטשנבלוט, צו װערן באַהױכט פֿון דעם װאַרעמען אָטעם, װאָס האָט ניט לאַנג צוריק געאָטעמט לעבעדיק בלוט. זי האָט זיך צוגעקאָרטשעט צום יונג. אײַנגעקנאָטן זיך מיט איר ציטערדיק לײַב אין זײַן ברויזנדיקן קערפּער און געקוקט צו אים מיט קינדישע בעטנדיקע אויגן. מאָטקע, מאָטקע לעבן! האָט זי זיך געטולעט צו אים. דער יונג האָט זי אַוועקגעשטופּט פֿון זיך. ניט איצט, קום, מיר דאַרפֿן אַנטלויפֿן, עס ווערט שפּעט. מאָטקע, מאָטקע אײנציקער, שלאָג מיך, טרעט מיך מיט די פֿיס, און איך װעל דײַנע הענט קושן, טו מיט מיר װאָס דו װילסט. װי הײס איך? האָט זי מאָטקע געשלאָגן מיטן פֿױסט אין פּנים אַרײַן. װי הײס איך? האָסט פֿאַרגעסן? קאַנאַריק, מײַן ליובאָװניק קאַנאַריק! אין דעם וואסער וואס איז געלעגן ניט ווייט פון זיי האט זיך עפּעס באוועגט. דאס וואסער האט אויפגעציטערט און געפּאטשט אומרואיק צווישן דעם גרינס און די קוויטשערס ווי עס וואלט זיך דארט ווער אויפגעכאפּט און ארויסגעקוקט ביי דעם נאמען קאנאריק וואס האט זיך געהערט אין וואלד. מאָטקע און מאַרי האָבן ניט געהערט דאָס ציטערן אין וואַסער. זיי האָבן זיך ביי די הענט אָנגענומען און געגאַנגען מיט פֿלינקע טריט צו דער נענטסטער סטאַנציע, צו פֿאָרן קיין וואַרשע, אויף דעם אַדרעס, וואָס מאַרי האָט צווישן די בריסט געהאַט פֿאַרשטעקט. דריטער טייל. אין אַ ווינקל פֿון דער גרויסער וואַרשע איז נאָך איבערגעבליבן אַ רעשט פֿון דער מיטל-אַלטערישער שטאָט. די אַלטע וואַרשע באַשטייט פֿון הויכע, שמאָלע אַלטע הײַזער, וואָס אונדזערע זיידעס פֿאַר הונדערטע יאָרן האָבן זיי אויפֿגעשטעלט. איין הויז איז אײַנגעמויערט אין צווייטן, און קוים רירט מען איינס, וועלן די אַנדערע צעפֿאַלן.

אונזער איינער אז ער פאלט אריין אין אזא הויז מיינט ער אז ער איז פארבלאנדזשעט געווארן אין אן אלטן קלויסטער וואס פון די ווענט שמעקט די אינקוויזיציע און א שרעק באפאלט אים פון די הויכע רונדיקע באלקנס וואס בייגן זיך ארום זיין קאפ פון די שווארצע כמורע ווענט וואס רינגלען אים ארום און ער בלייבט שטיין אינמיטן וועג פאר פינסטערניש און שרעק.

שטייען אין ענגשאפט די הייזער ווי אלטע אלטע סודות, הויכע און שמאלע ווי סוכותניקעס, יעדער הויז איז אן אנדער קאליר אפגעפארבט, מיט די הערבן פון די אלטע צעכן אויף זיי. אין מארק זענען אויפגעשטעלט בוידן און שטעלן, און ווי עס פאסט זיך פאר אזא אלטן טייל שטאט, איז דא דער מארק פון אלטווארג. איר קריגט דא צו קויפן פון אלטע אפגעניצטע לעפל ביז א פאר אלטע שטיוול. און איינער קומט דא אן, אן אפגעריסענער, און גייט ארויס א באקליידטער מיט א פאר שטיוול וואס זענען גענעיט געווארן פאר פינף יארן אין פאריז, מיט א ראק וואס איז געמאכט געווארן אין א ניו יארקער שאפ, און מיט א הוט וואס איז געקויפט געווארן אין א בערלינער קראם. און דאס אלץ האט ער געקויפט פאר קליין געלט און עס איז אים נאך געבליבן אויף מיטאג. אין איינעם פון די הייזער וואס האט געטראגן דעם שטאלצן נאמען דער שיף אנקער און איז טאקע געווען באצייכנט מיט א שיף, גרין אפגעפארבט אויף א רויטן הינטערגרונד, האט זיך געפונען דאס טיי הויז קאפע ווארשאווסקי. ביינאכט איז די קאפע ווארשאווסקי באלויכטן מיט צוויי רויטע לעמטערנעס וועלכע ברענען אונטער דער שילד מיט דער גרינער שיף און אויף דריי פיר שטולן וואס שטייען אינדרויסן פאר דער קאפע ווארשאווסקי זיצן אויסגעזעצט מיידלעך יונגע און עלטערע אין א מאדנער נעגליזשע האלב אויסגעטאן אין ווייסע קאפטנדלעך און ווייסע ספודניצעס, אפט קורצע, און ווייזן ארויס די רויטע, בלויע, שווארצע זאקן און די ווארשעווער געטאקטע שיכעלעך. ביי א טייל האבן זיך די האר צעלאזט, ביי א טייל זענען די האר ארומגענומען מיט רויטע בענדער, און ביי די עלטערע און דיקע האבן זיך די קאפטנדלעך אויפגעשפילעוועט, און צופעליג ווייזט זיך ארויס א באלייבטע געהויבענע ברוסט.

און די גאס איז דענסמאל באלעבט. פאר פיל אזעלכע אלטע כמורע הייזער ברענען רויטע לאמטערנעס און באלייכטן די אלטע הערבן פון די פארצייטיגע צעכן. פאר פיל טירן פון אזעלכע קאפעען זיצן אויסגעזעצט מיידלעך אין אזעלכע מאדנע שלאף-שטוב קאסטיומען, און פיל יונגעלייטלעך און עלטערע מענטשן, ציווילע און רעגירונגס-לייט אין פארשיידענע אוניפארמען. יונגע און אַלטע באַלעבן אין די אָװנטן די טראָטואַרן פֿון דער אַלטער שטאָט. אָפֿט מאָל שפּילט אַ קאַטערינקע פֿאַר אַ הױז און קינדער טאַנצן אַרום. אַ מאָל הערט זיך אַ האַרמאָניקע. דאָ זיצט דער סטרוזש פֿאַרן הױז מיט אַ שיקסע אין די אָרעמס, שפּילט זיך מיט הנאה אַ מעלאַנכאָלישע פּױלישע מאַזורקע און היט דאָס הױז, אַז קײן גנבֿים און קײן אומגעמאָלדענע מענטשן זאָלן ניט אַרײַנקומען. ער לאזט אבער אריין די מיידלעך מיט די געסט וואס זיי פירן פון דער גאס און פארשווינדן אין פינסטערן לאבירינט פון אזא הויז. דאס איז אלץ אין אוונט. איצט איז אבער טאג, דער מארק פון דער אלטער שטאט איז פול מיט סוחרים און קונים. אלץ איז דא א סחורה, אלץ פארקויפט מען און אלץ קויפט מען דא. עס שטייט א זעלנער מיט ראזעוואנע ברויט, אן אנדערער מיט קאזיאנע לייוונט צו פארקויפן, א איד מיט אלטע שירעמס און אפגעניצעוועטע קראגנס, א אידענע מיט אלטע ווייבערשע קליידער. דער מארק איז פול מיט קונים און מען קויפט און מען טוט אן די געקויפטע זאכן באלד אויפן ארט. טייל מאכן אן אויסבייט, לאזן איבער די אפגעטראגענע זאכן פאר א ברויט, פאר א פעקל פאפיראסן, און אמאל גייט איינער אוועק פון דעם מארק אינגאנצן אן א ראק, פאר א טרונק בראנפן. אזוי ווייט ווי די פארגעשריבענע אנשטענדיגקייט לאזט צו, גייט אן דער האנדל ביז צו די הויזן. אן הויזן קען מען ניט ווי באוואוסט אין מארק ניט ארומדרייען זיך. און די נימפע, די ווארשעווער וואסער נימפע וואס שטייט אין דעם אויסגעטריקנטן ברונעם האט שוין געזען ניט איין נאקעטן קערפער. און ווען זי וואלט ניט געווען געמאכט אויס קופער, וואלט זי זיך גערויטלט פון בושה פאר די פארשיידענע סצענעס וואס עס קומט פאר איר אויס צוצוזען. אין קאפע ווארשאווסקי איז איצט שטיל. איינזאם זיצט זיך דער גרויסער סאמאוואר אין א ווינקל, און די פליגן עסן זיך רואיג דעם קעז, די קיכעלעך, דאס אנדערע געקעכץ, וואס ליגט אויסגעלייגט אין פענסטער. אין קאפע אליין

מיט זשיראַרדאָווער טישטעכער און האנטעכער וואס זי האט אנגעזאמעלט אין איר קארב, און האט געוויזן די שיינע דעסענס אין וועלכע עס איז געווען איר נאמען אויסגעהאפטן. די מיידלעך האבן באטראכט די ארבעט, געפרואווט טרעפן וויפיל די לאוויטשערין האט באצאלט פאר די ליילעכער מיט די טישטעכער, און דאס ווייסצייג איז ארום געגאנגען פון איין האנט אין דער צווייטער די נייעס אז די לאוויטשערן האט זיך ווידער געקויפט נייע וועש, האט ארויס גערייצט די באלעבאסטע פון דער קיך וואו זי איז געשטאנען און האט געקאכט מיטאג פאר די קינדער וואס דארפן באלד פון חדר אהיים קומען, די באלעבאסטע איז ארויס געקומען פון קיך מיט א צופלאמט פנים, א דיקע פעטע ווארשעווער אידענע מיט א פעטן האלז און פעטע פינגער, זי האט מיט פרייד אויך גענומען באטראכטן די פרישע גלאנצעדיגע טישטעכער און האנטעכער, ווי א טיכטיגע ווארשעווערן האט זי ניט געקענט גלייכגילטיג זיין צו וועש. וואס וועסטו טאן מיט אזויפיל וועש, דאבריש? האט די באלעבאסטע געפרעגט ביי דער לאוויטשערן מיט א באהאלטן שמייכעלע אין די פעטע פאלדן אויף איר גרויס פנים און מיט א וואונק צו די אנדערע מיידלעך, וואס האט אויסגעדריקט אי שפאס, אי אביסל קינה אויף דעם וועש. האסט דאך שוין אזוי פיל אז דאס וועש פוילט דאך ביי דיר אין קאסטן, דו ניצסט דאך עס ניט. שאדט ניט, זאל עס פוילן, עס וועט קומען אמאל א צייט אז איך וועל עס ניצן אויך. הלוואי פון מיינעטוועגן, האט די באלעבאסטע פון קאפע ווארשאווסקי געזאגט, ווידער מיט דעם זעלבן שמייכל, און געוואלט אריינגיין צוריק אין קיך אריין. עס האט זי אבער אפגעשטעלט גענענדל דער זשאכלינערינס שטימע. גיב נאר א קוק ווי עס ארט איר ווען אונזער איינע קויפט זיך וועש. זיי אליין מעגן זיך נאר קויפן אויסשטייערס, באלעבאטישקייט, שאדט ניט דאבריש, ניץ עס געזונטערהייט. די באלעבאסטע פון קאפעהויז איז ניט געווען די באלעבאסטע פון דעם הייזל צו וועלכן די מיידלעך האבן געקערט. די מיידלעך האבן געקערט צו אנדערע באלעבאטים. אין דעם קאפעה זיינען זיי נאר אריינגעקומען ווייל דארט איז געווען זייער בערזע. זיי פלעגן דארט פארברענגען ביי טאג ביז מען טוט זיך אן פאר דער נאכט, און פאר גענענדל דער זשאכלינערין האט די באלעבאסטע פון קאפעהויז מורא געהאט. ערשטנס האט די זשאכלינערין א גרויס מויל, און צווייטנס האט אין שכנות'דיגן הויז זיך אויפגעעפנט אן אנדער קאפעהויז א קאנקורענט, און מיידלעך פון אנדערע הייזלעך האבן אנגעהויבן דארט פארקערן. איך מיין דען עפעס? פון מיינעטוועגן? וואס האט זי זיך אנגעטשעפעט אן מיר? זאל זי זיך דאס גאנצע געוועלב אויסקויפן! און די באלעבאסטע איז צוריק אריין אין קיך. וואס וועסטו טאקע טון מיט די טישטעכער און סערוועטן? וועסט דען דאס דען אמאל ניצן? אך! איך האב ליב א שיינעם קאפעליוש און א שיינע פעלערינע, דאס איז פאר מיר! אבער אויסגעהאפטענע טישטעכער, דאס איז גוט פאר א באלעבאסטע וואס פירט א היים, ניט פאר אונזער איינער, האט זיך אנגערופן יענטעלע דער ממזר. די מיידלעך האבן אונטערגעשמייכלט, זיי האבן געוואוסט פון דער לאוויטשערינס שוואכקייט צו קויפן זיך באלעבאטישקייט, טייער וועש פאר דעם אפגעשפארטן גראשן וואס זי גיט ניט אויס אויף קיין קלייד, אויף קיין שוך, און ווי זי קען נאר פון א גאסט ציען א גראשן, גיט זי עס אויס פאר באלעבאטישקייט, כאטש דאס באלעבאטישקייט האט געפוילט ביי איר אין קאסטן. אפשר האט זי נאך געהאט א האפענונג אמאל עס צו נוצן ווען זי וועט חתונה האבן און פירן אן אנשטענדיג לעבן, ווי עס איז די האפענונג פון די מערסטע אזעלכע מיידלעך. און אפשר האט זי די האפענונג שוין אליין אויך ניט געהאט, נאר עס איז ביי איר געווען א מין שפיל, מחמת ווען קיינער איז ניט געווען בייטאג, פלעגט זי ליב האבן ארויסנעמען די אנגעקויפטע זאכן פון קאסטן און אויפראמען איר שטיבל ווי זי וואלט געהאט א מאן און געפירט א באלעבאטיש לעבן. זי האט אויף איר קליינעם טיש אויסגעלייגט א ריין טישטעך, אויפגעשטעלט דעם נייעם קופערנעם סאמאוואר, אנגעהאנגען די בילדלעך אויף דער וואנט, אויסגעשפרייט אן אויסגעהאפטענע זיידענע קאפע אויפן בעט, און פארנאכט, ווען מען האט זיך אנגעהויבן גרייטן אויף געסט, האָט זי די זאַכן צוריק צוזאַמענגענומען און באַהאַלטן אין קאַסטן אַרײַן. נאָר באַלד איז דער שמועס איבערגעהאַקט געוואָרן. אין קאַפֿע-הויז איז אַרײַנגעקומען אַ מיידל פֿון אַ יאָר אַכט, אַרומגעהילט אין אַ גרויסער שאַל, וואָס העלפֿט דערפֿון האָט זיך איר נאָכגעשלעפּט אויף דער פּאָדלאָגע און פֿון דער צווייטער העלפֿט האָט אַרויסגעשטאַרצט ווי אַ קליין חיהלע דאָס קעפּל פֿון אַ קינד, וואָס דאָס מיידל האָט געהאַלטן אין איין האַנט. אין דער צווייטער האַנט האָט זי געהאַלטן אַ בלעכענעם טשײַניק. מיט אַ הייזעריקער שטימע, וואָס קומט פֿון אַ פֿאַרשטאָפּט נעזל מיט אַ באַלייגטן האַלדז, אויף אַן עכט וואַרשעווער לשון, וואָס האָט געקלונגען ווי געזונגען, האָט דאָס מיידל געזאָגט, פֿאַר אַ צווייער געזאָטן וואַסער. חנהלע, חנהלע, אַ קונה איז דאָ! האָט איינע פֿון די האַלב-נאַקעטע מיידלעך אַריינגערופֿן אין קיך אַריין, וואו די באַלעבאָסטע איז געווען. פון דער קיך איז ארויסגעקומען א מיידל פון א יאר אכצן ניינצן, אנגעטאן געווענליך ווי יעדער אנדער לעבעדיג מענטש, נאר דא, צווישן די האלב נאקעטע מיידלעך וועלכע זענען געזעסן אין זייערע נאכט העמדער און שלאפרעק, האט דאס מיידל וואס מען האט גערופן חנה'לע, אין איר רויט בלויען קארטענעם סטאניקל מיט די גלאטע פארקעמטע האר, מיט די צעפלאכטענע צעפ און מיט דעם פרישן נאטירליכן פנים, אויף וועלכן עס איז ניט געלעגן קיין פאַרהאַרטעוועטער געבראָכענער פּודער, ווי ביי די אַנדערע מיידלעך, זיך אויסגענומען ווי אומנאַטירלעך און מאָדנע. זי האָט אויסגעזען ווי אַן אָנגעטאָנענע צווישן נאַקעטע. חנה'לע האָט גענומען פון דעם קינד, וואָס האָט געהאַלטן נאָך אַ קליינער קינד אין האַנט, דעם בלעכענעם טשייניק און איז געגאַנגען אין קאַפע-הויז אָנגיסן געזאָטן וואַסער פון זודיגן סאַמאָוואַר. וואס מאכט די מאמע? האט גנענדל די זשאכלינערין געפרעגט דאס קליינע מיידעלע, איך ווייס ניט, די מאמעשי ליגט אין בעט און דער טאטעשי איז ניטא. האט דאס מיידל ווידער געזאגט אין א קינדישן געזאנג מיט א הייזעריגער שטימע, גיב איר חנה'לע א קעזקיכל, דא האסטו א פירער, זאגט די זשאכלינערין, ארויסנעמענדיג א בייטעלע פון איר זאק און אוועקלייגנדיג א קופערנע מטבע אויפן טיש. חנה'לע איז צוגעגאנגען צום פענצטער, אין פענסטער איז געווארען א רעש פון די צעפלעגענע פליגען וואס חנה'לע האט צעשראקען מיט די האנט, זי האט ארויסגענומען א קעזקיכל און עס דערלאנגט דעם מיידל, דאס מיידל האט עס צוגענומען אן ווערטער. פאר מיר אויך

א רחמנות אויף דעם פאפיראסניק, דאס ווייב קרענקט שוין דעם זיבעטן חודש, און א פולע שטוב מיט קינדערלעך, דאס האט מען פון חתונה האבן, זאגט די זשוכלינערן, און ווישט זיך אפ דעם פנים מיט א טיכל דעם נעכטיגן פודער. ניט אלע מענער זענען דאך אזעלכע שלימזלניקעס ווי דער פאפיראסניק, רופט זיך אפ אין א ווינקל די לאוויטשערן, וועלכע לייגט צונויף איר וועש. באלד האט די טיר פון קאפעי הויז זיך אויפגעעפנט מיט רעש און אפאר יונגלעך ווי א צווילינג האבן געגעבן א שפרונג אריין געווארפן מיט די הענט מיט די קאפאטעס מיט די קאשקעטלעך און מיט די סידורים וואס זיי האבן געהאלטן אין די הענט מאמע גיב אונז עסן האבן די יונגלעך אויסגעשריגן שוין ביי די טיר שלוימעלע קום נאר אהער רופט די לאוויטשערן צו א יונגל. ניין שלוימעלע, קום צו מיר, אָט האָסטו אַ צווייער, אַז דו וועסט אַהערגיין, זאָגט די זשוכלינערן און נעמט אַרויס אַ צווייער פון זאָק. שלוימעלע, איך וויל דיר קויפן אַ מעסערל, אַז דו וועסט אַהערגיין. דאָס יינגל איז געשטאַנען אין מיטן, האַלב רויט פון דער וואַרעמקייט וואָס איז אים געקומען פון לויפן, געקוקט מיט די בלישטשענדיקע אייגעלעך און ניט געוואוסט וואוהין צו גיין, נאָכן צווייער צי נאָכן מעסערל. שלוימעלע, קום עסן! האָט אים פּלוצלונג אָנגענומען חנה'לע בײַ דער האַנט און האַלב מיט גוואַלד אין קיך אַרײַנגעשלעפּט. גיב נאָר אַ קוק, ווי זי האָט מורא, איך וויל אים אַ שטיק אָפּבײַסן! קרימט זיך די זשוכלינערן. דאָס אינגל האָט נאָך מיט די בלישטשענדיקע אויגן געקוקט צום צווייער, וואָס די לאָוויטשערן האָט געהאַלטן, און איז אָן ווילן אַרויס פֿון שטוב. אין קאַפֿע-הויז איז ווידער געוואָרן אַ באַוועגונג. עס זײַנען אַרײַן צוויי פֿרעמדע מענטשן. לויט זייער אנשטענדיגן אויסזען און אנשטענדיגער קליידונג, זענען זיי קענטיג געווען זייער זעלטענע געסט אין קאפעהויז. די מיידלעך האבן זיך צוריקגעצויגן אין א ווינקל, טייל פון זיי האבן זיך פארריכט די האר, די קליידער, און געקוקט מיט פינקלענדיגע אויגן. די באלעבאסטע איז אויך אריינגעקומען פון קיך זיך גלייך געמאכט די האר. זי איז אנטקעגנגעגאנגען די פרעמדע אומגעווענליכע געסט. די באלעבאסטע איז בלייך געווארן, אביסל דערשראקן פאר די פרעמדע מענטשן. נאר באלד האט זיך געוויזן א באקאנט פנים. וועלוול דער רויטער האט מיט זיין הייזעריגער און באסאווער שטימע אריינגערופן אין דער טונקעלער שטוב אריין, קאנאריק איז דא ניטא? די מיידלעך און די באלעבאסטע האבן זיך בארואיגט, דערהערנדיג די באקאנטע שטימע פון וועלוול דעם רויטן, דעם באלעבאסט פון הייזל, און האבן אפגעענטפערט, דא איז ער, ער שלאפט. זיי האבן געוויזן אויף א טונקל ווינקל פון קאפעי הויז וואס איז אינגאנצן געווען איינגעוויקלט אין פינסטערניש, און אויסגערופן, קאנאריק! קאנאריק! מען רופט דיך! פון א סאפע איז אראפגעקראכן א הויכער יונג, ארויסגעקומען פון דער פינסטערניש, די לאקירטע כאליעוועס פון זיינע שטיוול האבן אפגעגלאנצט אין דער טונקלקייט, זיין שווארץ גריוו איז געווען צערודערט, און א פנים האט ער געהאט א זויערס

מאָטקע גנבֿ האָט אָנגעקוקט די צװײ מענטשן, װאָס װעלװל האָט אַרײַנגעבראַכט אין קאַפֿיהױז. אײנער פֿון זײ, דער עלטסטער, איז געװען אַ נידעריקער, אַ דינלעכער, מיט אַ פּאָר שװאַרצע פֿינקלדיקע אױגן, װאָס האָבן געקוקט אױף אַלע און אַלץ מיט פֿאַראַכטונג און חשד, װי אײנער, װאָס איז זיכער אין זײַן װעלט און האָט אַלץ אין דער ערד. אַ גראָבן ציגאַר האָט ער געהאַלטן אין די ציין, וואָס זיינען שוואַרץ געווען פון רויכערן. געהוסט הייזעריק איטלעכע ווייל און געשפּיגן. דערפאַר האָבן פון אים אַראָפּגעבליצט בריליאַנטן. אַ בריליאַנטענע האַרף אין קראַוואַט, וואָס האָט צו וויסן געגעבן, אַז דער מענטש שטייט נאָענט צו דער קונסט. גרויסע בריליאַנטענע רינגען אויף די קורצע, דינע פינגער. נאָר דעם גרעסטן בריליאַנט, אין פּלאַטין איינגעזעצט,

און ער האָט געהאַלטן אין איין קאָקעטירן מיט די שוואַרצע וואָנצעלעך, וואָס זיינען געווען געשניטן ענגליש-דזשענטלמעניש. דער יינגערער האָט געקוקט מיט גרויס דרך-ארץ אויפן עלטערן, און ער האָט אים געהאַלטן אין איין טיטולירן פּאַן דירעקטאָר. מאָטקע האָט זיי שווייגנדיק באַטראַכט, אַ ביסל אומרוהיק און פאַרוואונדערט, וואָס אַזעלכע וואַזשנע לייט האָבן עפּעס צו אים א געשעפט, ער האט דאך זיינע געפילן ניט ארויסגעוויזן, ער האט נאר געקוקט מיט א ברוגזדיקן בליק אויף וועלוול דעם רויטן, וואס ער האט אים גערופן און געפרעגט שטום, וואס איז? הער אויס קאנאריק, דא איז א געשעפט פאר דיר. אז דו וועסט זיין א קלוגער, קענסטו א גראשן כאפן, נאר דו מוזט זיין קלוג און פארשטיין אן עסק. וואס איז עס פאר א געשעפט? לאמיך הערן, האט מאטקע געזאגט, געמיינט אז ער טוט דאס גאנץ רואיג, נאר די אומרואיגקייט זיינע און דאס וועלן וויסן וואס עס האבן די מענטשן צו אים, האבן זיך ארויסגעוויזן פון זיין באוועגונג. דער עלטערער, דער פאן דירעקטאר, האט מאטקע'ן באטראכט פון א זייט, אים דורכגענומען מיט זיינע קליינע פינקלדיגע אייגעלעך וואס ער האט זיי צוזאמענגעקנייטשט, געשמועסט ווי ער וואלט געוואלט דערגיין אינגאנצן ווער קאנאריק איז. דערנאך האט ער זיך אויסגעהוסט, אויסגעשפיגן, ווי עס וואלט געווען א צייכן אז ער ווייסט שוין, און האט זיך אנגערופן, ארומקוקנדיג זיך מיט פאראכטונג אויף דעם קאפעהויז. ניטא וואס זיך אוועקצוזעצן. וואס קען מען דא קריגן? חנה'לע, חנה'לע, קום נאר ארויס! האט וועלוול אריינגערופן אין שטוב אריין.

פלאטשיגע נאז, ווייזנדיג מיט די אויגן אויף די בכבודיגע געסט. חנה'לע האט פלינק מיטן האנטעך איבערגעריבן דאס טישל, אוועקגעשטעלט אפאר שטולן. אלע האבן זיך ארומגעזעצט. דער דירעקטאר האט מיט די זעלבע קליינע אייגעלעך וואס ער האט פריער באטראכט מאטקע'ן, איצט דורכגעלעכערט דאס רירעוודיגע מיידל. דערנאך, אז דער דירעקטאר האט זיך געהאט אוועקגעזעצט, אביסל אפגערוקט צום טיש, האָט ער זיך אָנגערופֿן מיט אַ גוטמוטיק שמײכעלע. אַנו, זאָל זי דערלאַנגען אַ פֿלאַש שאַמפּאַניער, נאָר אַן עכטע מײַסטער-מאַרקע! חנהלע, האָסט שאַמפּאַניער? האָט װעלװל געפֿרעגט מיט אַ שפּאַסיקן טאָן, װעלנדיק צופֿרידנשטעלן דעם פּאַן-דירעקטאָר. חנהלע איז געבליבן שטײן אין מיטן שטוב און האָט ניט געװוּסט, װאָס מען פֿאַרלאַנגט פֿון איר. װאָס זאָל איך געבן? האָט זי געפֿרעגט בײז רױט װערנדיק. גיב שוין דארט דיין טיי מיט די קעזקיכער וואס דו האסט, האט דער יונגערמאן, דעם דירעקטאר'ס אדיוטאנט, געזאגט מיט א באפעלערישן טאן. ווער איז דאס? האט דער דירעקטאר געפרעגט, איינקוקנדיג זיך מיט די קורצזיכטיגע אייגעלעך אין זיין גרויסן בריליאנט פון קליינעם פינגער, ווי ער וואלט ניט געווען געמיינט חנה'לען נאר דעם בריליאנט. זי איז דער באלעבאסטעס טאכטער, די מוטער אירע האלט עס דא דאס קאפעהויז, און זי דרייט זיך ארום אויף גאטס וועלט און טוט גארניט, א שאד, האט דער דירעקטער געזאגט ווי פאר זיך, יא, זי איז א בעלעבאטיש קינד, די מוטער היט זי ווי דאס אויג אין קאפ, האט וועלוול ווייטער דערציילט, נו, זאל זי זי היטן.

אלע העכערע אפיצערן מיט די פאלקאווניקעס, דער גאנצער וואיענסקי שטאב קומט אין אקוואריום טרינקען שאמפאנער און זעהן די שאנסאנעטקעס ארבעטן, האט געזאגט מיט שטאלץ דער שיינער יונגערמאן. דער פאן דירעקטאר, וואס דער שמועס איז געגאנגען וועגן אים, האט גאנץ גלייכגילטיג אריינגעקוקט אין דעם בריליאנט פון זיין קליינעם פינגער. ביי דעם פאן דירעקטאר ארבעטן די גרעסטע אקטריסעס, די גרעסטע טענצערינס פון דער וועלט, פארשטייסט? און ביי אים, אז עס טאנצט א שאנסאנעטקע קריגט זי א נאמען איבער דער וועלט און קען קריגן טויזענטער דערנאך. די גרעסטע שאנסאנעטקעס קומען צו פארן קיין ווארשע און בעטן זיך ביים פאן דירעקטאר ער זאל זיי לאזן טאנצן אין זיין שאנטאן כדי זיי זאלן קריגן א נאמען. חנה'לע האט דערווייל אריינגעבראכט אויף א טאץ טיי מיט קעזקיכלעך און דאס אוועקגעשטעלט פאר די געסט. נו, דער שאמפאנער איז דא? האט דער דירעקטאר געפרעגט און ווידער גענומען באטראכטן חנה'לע מיט זיינע צוזאמענגעקנייטשטע אייגעלעך. דאס מיידל האט זיך גערויטלט אונטער זיין בליק, אירע הענט האבן געציטערט, און איבערגעגאסן די גלעזער מיט טיי וואס זי האט אוועקגעשטעלט. דרייט זיך ארום א מיידל אויף גאטס וועלט און טוט גארניט. א שאד. זאגט דער דירעקטאר פאר זיך מיט א זיפץ, נעמט ארויס פון קעשענע א גאלדענעם פארטציגאר באזעצט מיט בריליאנטן און סוּווענירן און טיילט אויס פאפיראסן ארום דעם טיש. הער אויס קאנאריק. דער פאן דירעקטאר האט געהערט פון דיין נקבה

קוים קוים האט דער יונגערמאן וואס איז געווען דער מבין אויף די סחורות גערימט פאר דעם דירעקטאר די סחורה. איך בין אן ערליכער מענטש רופט זיך אן וועלוול צו מאטקין. זעסט? ווען דער פאן, ווייזנדיג אויפן יונגנמאן, איז געקומען צו מיר און געמאכט מיט מיר א שמועס וועגן דער שפאניערן, האב איך אים באלד געזאגט, די שפאניערן איז קאנאריקס נקבה. ער האָט זי צו מיר אַרײַנגעבראַכט, ער האָט זיך צוליב איר געשלאָגן מיט שלמה שלאָסנהעקער, ער האָט צוליב איר אין די זײַטן געשטאָכן געקראָגן. דאָס איז זײַנס. װאָס מײַנס איז מײַנס, און װאָס זײַנס איז זײַנס. קײן סקאַנדאַלן און מעסערשטעך האָב איך ניט ליב. דײַן נקבֿה, דאַרף מען מיט דיר רעדן. דער פּאַן דירעקטאָר קען מאַכן פֿון איר אַ לײַט, און דו קענסט כאַפּן אַ שײנעם גראָשן. ווילסטו זי אפלאזן דעם פאן דירעקטאר? מאטקע איז געזעסן די גאנצע צייט און האט געשוויגן. עפעס וואס טיף אין זיך געקלערט, געצויגן א האלבע וואנצע און געקייט. אויפן דירעקטאר האט ער שוין געטראגן א כעס. אין בעסטן פאל וואלט ער אים גאר געוואלט די אויגן אונטערהאקן. פארוואס ווייס ער ניט. עס איז אים ניט געפעלן געווען ווי דער דירעקטאר האט געקוקט אויף חנה'לע. מאטקע איז טאקע געווען א פאטראן פון נקבות, און א נקבה איז ביי אים געווען גערעכנט פאר א סחורה, האט ער אבער געוואוסט דעם חילוק פון א נקבה ביז צו חנה'לען וועלכע איז אן אומשולדיג מיידל, און ער האט ניט ליב געהאט וואס דער דירעקטאר האט געזאגט, ער האט דערפאר געשוויגן און גארניט געענטפערט. כאפט ניט, לויפט ניט, לאמעך זיך פריער זען. איך ווייס וואס דאס איז, האט דער דירעקטאר געזאגט גלייכגילטיג. דער פאן דירעקטאר קען זי זען, וואו איז זי קאנאריק? זי איז אויבן ביי זיך אין שטוב, האט מאטקע בייז אפגעענטפערט. טא וואס וועלן מיר באלעמוטשען, קומט, לאמער זען די שפאניערין פון בארדיטשעוו, האט דער דירעקטאר געזאגט אומגעדולדיג. חנה'לע, חנה'לע, האט וועלוול גערופן, דאס מיידל איז אריינגעקומען. דער דירעקטאר האט ארויסגענומען א גרויסן דיקן בוזעם-טייסטער, צוערשט דארט געזוכט און דווקא געפרעגט צי זי האט ניט פון קיין הונדערטער רעשט צו געבן. אלע האבן געלאכט. דערנאך האט ער א פרעג געגעבן פון א פֿינף און צוואַנציק-ער. צום סוף האט ער געפונען א רובל, וואס ער האט דעם מיידל אין האנט אריינגעגעבן מיט א טיפן בליק פון די צוזאמענגעקנעטשטע אייגעלעך. קיין רעשט האָט ער ניט געװאָלט נעמען. דרײט זיך אַרום אַ מײדל אױף גאָטס װעלט און טוט גאָרניט, האָט דער דירעקטאָר נאָכאַמאָל געזאָגט פֿאַר זיך. אים איז געפֿעלן די חכמה, און װי אַ מענטש, װאָס האָט זיך זײער ליב געהאַט, האָט ער ליב געהאַט אָפֿט צו דערמאָנען זײַנע חכמות. װען אַלע האָבן זיך אױפֿגעהױבן גרײט צו גײן, איז מאָטקע געבליבן זיצן. וואס זיצסטו קאנאריק? גייסט ניט מיט? קום נאר אהער וועלוול! האט מאטקע גערופן דעם באלעבאס פון הייזל אין א ווינקל אריין. ווער איז דער? פרעגט ער אויפן דירעקטאר. דאס איז דאך דער דירעקטאר פון קאפע שאנטאן אקוואריום! כ'ווייס ניט. יא דירעקטאר אדער ניט דירעקטאר, נאר דער מענטש געפעלט מיר ניט. אז ער וויל ארויפגיין זען די שפאניערין זאל ער גיין. אויבן איז אן אפען הויז און ווער עס וויל גיין ארויף קען גיין. נאר קוים וועט ער וועלן עפעס דא מאכן מיט חנה'לען, דו הערסט? גייט ער פון דאנען קיין לעבעדיגער ניט ארויס. וואס פאלט דיר איין? ביסט משוגע געווארן? גענוג, איך האב שוין געזען. איצט קען ער גיין. איך וועל דא ווארטן. אפשר וויל ער ניט אז איך זאל ארויפגיין, וועל איך ניט גיין. קרומאַשאַטקאַ, קום! זאָגט דער דירעקטאָר צום שיינעם הייכן מאַן, וואָס מען האָט אים אין דער אונטערוועלט גערופֿן קרומאַשאַטקאַ. דאָס איז געווען אַ יונג אַ גיבור, וואָס דער דירעקטאָר האָט אים מיטגעפֿירט מיט זיך צום באַשיצן. דער דירעקטאָר, קרומאַשאַטקאַ און וועלוול זענען אַרויפֿגעגאַנגען צו דער שפּאַניערן. זיי זענען געגאַנגען איבער פֿינצטערע טרעפּ. דער דירעקטאָר האָט זיך באַלויכטן מיט אַן עלעקטרישן לעמפּל. אויף די. טרעפ האבן זיי אנגעטראפן קליינע קינדער וועלכע האבן זיך געשפילט אין דער פינסטער. ערגעץ האט א טיר זיך אויפגעעפנט, א אידענע האט דעם קאפ ארויסגעשטעקט, און פון א שטוב האט זיך געהערט א געוויין פון א קינד. באלד זענען זיי אנגעקומען פאר א טיר. וועלוול איז א פריער אריין. דערנאך האט ער דעם קאפ ארויסגעשטעקט און אריינגערופן דעם דירעקטאר מיט קרומאשאטקען. זיי זענען אריינגעקומען אין א קליין שטיבל וואס איז געווען פארהאנגען אויף טיר און פענסטער מיט פארשטויבטע רויט סאמעטענע פארהענגען. אויף א געבעט סאפקעלע איז געזעסן א מיידל אין א לייכט באטיסטן נאכט קאפטנדל, האט גערויכערט א סיגארעטל און געפוצט זיך די נעגל און עפעס געפייפט. האלב פארוואונדערט האט זי אנגעקוקט די אריינגעקומענע געסט. דער דירעקטאָר האָט דורכגעעגבערט דאָס שװאַרץ-חנעװדיקע מײדל מיט זײַן בליק, געקנעטשט די אײגעלעך און געקוקט מיט איבערלײגונג, װי ער קוקט אױף דעם בריליאַנט, װאָס ער טראָגט אױף זײַן קלײנעם פֿינגער. דאָס מײדל איז אים קענטיק געפֿעלן געװען פֿאַר זײַן זאַך. װאָרעם, װי תּמיד, אַז דער פּאַן דירעקטאָר איז צופֿרידן געװען פֿון עפּעס, האָט ער אױך איצט זיך באַלעקט מיט זײַן צינגל, און די אײגעלעך האָבן זיך אים געקנעטשט.

גערויטלט זיך אביסל, האט זי אונטערגעכאפט די שווארצע שווערע לאקן האר וואס זענען איר איבערן דינעם האלז געפאלן, אויפגעהויבן זיי און פארשפילעט מיט הארנאדלען. איך זע, איך זע, האט דער דירעקטאר געזאגט און געטיילט פאפיראסן. קענסט גיין אויף אלאם, נינא? האט זי וועלוול געפרעגט. יא, איך האב געארבעט אין א צירק אויף דער פראווינץ. און טאנצן שפאנישע טענץ קענסטו? איך ווייס ניט. מען האָט מיך אַ מאָל געלערנט, האָט דאָס מיידל געשמייכלט. זי וועט שוין קענען. מען וועט זי שוין אויסלערנען, זאָל זי זיך נאָר אויפהייבן און גיין איבער דער שטוב. דאָס מיידל, וואָס איז געוואוינט געווען, אַז די געסט, וואָס קומען צו איר, זאָלן זיך מיט איר אַנדערש באַגיין און אַנדערע זאַכן פאַרלאַנגען, האָט איצט ביי די מאָדנע פראַגעס און ביי דעם אָנשטענדיקן האַלטן זיך פון די פרעמדע זיך דערשראקן און זיך גערויטלט ווי אן אומשולדיג מיידל. נאר אויס געוואוינהייט צו פאלגן מאנספארשינען האט זי אויך איצט געפאלגט, אויפגעהויבן זיך און געגאנגען איבער דער שטוב. דער דירעקטאר מיט קרומאשאטקען האבן זיך געשטעלט אין א ווינקל און באטראכט ביידע דעם מיידל'ס גאנג, איר פיגור, דעם ריטם פון אירע טריט, און האבן וועגן דעם גערעדט צווישן זיך אין דער שטיל ווי פערד סוחרים רעדן צווישן זיך באקוקנדיג א פערד וואס מען האלט ביים קויפן. זיי האבן געהייסן דאס מיידל זיך אפשטעלן אינמיטן גאנג, די הענט אויפהויבן דער הייך באוועגן זיך. דאס מיידל האט געפאלגט. נו, האב איך דעם פאן דירעקטאר גענארט? האט קרומאשאטקע געזאגט אין דער שטיל. זי וועט שוין קענען. מען וועט זי שוין לערנען. האט דער דירעקטאר אפגעענטפערט צופרידן און ווידער גענומען טיילן פאפיראסן. ווער האָט זי אַהער געבראַכט? האָט דער דירעקטאָר געפֿרעגט אין דער שטיל בײַ וועלוולען. דאָס איז דער יונג. ער רופֿט זיך קאַנאַריק. ער האָט זי געבראַכט פֿון דער פּראָווינץ. ערגעץ וווּ זי דערטאַפּט אין אַ צירק. אָ, גענוג קלעפּ און מעסערשטעך האָט ער געקראָגן, איידער מען האָט אים אין דער חבֿרה אַרײַנגענומען. מען האָט זי אים געוואָלט אָפּשלאָגן. ער האָט זיך ניט געלאָזט. ער איז אַ ביטערער יונג. אַ ליאַדע װאָס, שטעכט ער באַלד און חבֿרה האָט מורא פֿאַר אים איצט. זי איז זײַן נקבֿה. ער נעמט פֿאַר איר דאָס געלט אָפּ. מיט אים דאַרף מען זיך דורכרעדן. מיט אים איז ניט גוט צום האָבן צו טאָן. ער איז אַ בײזער יונג.

אנדערטהאלבן יאר זינט מאטקע איז געקומען קיין ווארשע מיט מארין און האט זי אריינגעגעבן אין דעם הייזל אין קאפע ווארשאווסקי קען ער חנה'לען ווי דער באלעבאסטעס מיידל וואס באדינט די געסט. צוערשט איז אים אויך א וואונדער געווען וואס צו חנה'לען רעדט מען אנדערש, צו חנה'לען באציט מען זיך אנדערש, און אלע סיי די יונגען וואס האבן צו זאגן איבער די גאסן-מיידלעך, סיי די געסט וואס קומען אהער ביינאכט אריין, ווייסן צו מאכן א חילוק צווישן חנה'לען און די אנדערע מיידלעך. קיינער וועט זיך נישט דערוועקן צו זיך טשעפען צו איר, רעדן צו איר עפעס אנדערש ווי הייסן איר דערלאנגען טיי, קאפע געבעקס. כאטש חנה'לע האט זיך ארומגעדרייט האלבע נעכט אין קאפע און צוגעזען די אלע ווילדע סצענעס וואס די געסט טוען אפ מיט די מיידלעך, דאך איז עס עפעס אזוי געווען. דערנאך איז ער שוין געוואוינט געווארן דערצו ווי אלע אנדערע, און געוואוסט אז חנה'לע איז א בעל-הבתיש מיידל און די אנדערע נקבות. און פונקט ווי אלע אנדערע יונגען. האט ער עפעס געהאט א געפיל פון חוב אפצוהיטן חנה'לען, און וויי וואלט געווען דעם גאסט וואס וואלט זיך דערוועגט זי אנצורירן. נאך מער, אפילו די מיידלעך וועלכע האבן גערעדט צווישן זיך די אויסגעלאסענסטע רייד, האבן זיך געהאלטן פיל אנשטענדיגער ווען חנה'ל איז געווען אין קאפי-הויז.

ער, מאָטקע אַלײן, האָט עפּעס אָנגעהױבן קלערן װעגן חנהלען, װאָס ער האָט דאָס געהאַלטן בײַ זיך װי אַ װיכטיקע ענדערונג, און ער האָט זיך געװוּנדערט, פֿאַרװאָס ער האָט ביז איצט װעגן דעם גאָרניט געטאָן. אַזױ פֿאַרטאָן אין זײַנע געדאַנקען, האָט אים װעלװל דער רױטער געקלאַפּט איבער דער פּלײצע און אים צוגערופֿן צום טיש, װוּ דער דירעקטאָר מיט דעם הױכן שענען יונגנמאַן האָבן שױן געװאַרט אױף אים. הער אויס מאָטקע, אַז דו װעסט זײַן אַ קלוגער יונג, קענסטו דאָ פֿאַרדינען אַ שיינעם גראָשן. אַזאַ, װאָס דו האָסט נאָך אין דײַן לעבן נישט אָנגעזען, רופֿט זיך צו אים אָן װעלװל. פֿאַר װאָס און פֿאַר װיפֿל? פֿרעגט מאָטקע קורץ. דער פּאַן-דירעקטאָר װיל פֿון דיר די שפּאַנקע אָפּקױפֿן. אָפּקױפֿן אױף אײן מאָל, אַז דו זאָלסט אױף איר מער קײן פּרעטענזיעס ניט האָבן, האָט זיך אָנגערופֿן קראָמאַשאַטקאַ. מאָטקע האָט געשוויגן און איז געבליבן זיצן אַ בלאַסער. ער האָט געקלערט נאָך אַ מינוט, כּדי זיך אויפֿצוכאַפּן, און דעם דירעקטאָר מיט דעם שיינעם יונג און וועלוולען אַלעמען די ציין און די אויגן אויסאַקצוהאַקן. ער האָט שוין פֿאַרקלעמט אַ פּאָר פֿויסטן אויף זיי. דער דירעקטאָר רופֿט זיך אָן. און ביי מיר איז באלד געלט, ביי מיר איז ניט גערעדט, איך האב ניט קיין מורא אז דו וועסט מיר דאס געלט צונעמען, מיר באהאלט מען קיין געלט ניט, זאגט דער דירעקטאר און נעמט ארויס פון דער בוזעם קעשענע דעם ברייטן גרויסן טייסטער, כאפט ארויס א פינף און צוואנציגער און לייגט עס אויפן טיש פאר מאטקע'ן. דאָ האָסטו דערװײַל פֿינף און צװאַנציק קערבלעך האַנטגעלט, און אַז דו װעסט זי ברענגען אױף דעם אַדרעס, אױף װעלכן מען װעט דיר הײסן, קריגסטו דײַנע הונדערט און פֿופֿציק קערבלעך. מאָטקען האָט דאָס בלוט געגעבן אַ שלאָג אין פּנים אַרײַן, װען ער האָט דערזען דאָס געלט אױפֿן טיש. אַ געדאַנק האָט אים געגעבן אַ לײַכט אױף אין די אױגן אַרײַן, און דער געדאַנק האָט עפּעס געהאַט אַ שײַכות מיט חנהלען. פֿאַר װאָס, האָט ער ניט געװוּסט.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט